מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף קכ"א עמוד ב'. לאמיר נעמען דעם לעצטן עמוד פון די מסכתא. רב שמלאי איקלע לפדיון הבן, רב שמלאי איז געגאנגען צו א פדיון הבן. בעו מיניה האט מען געפרעגט צו אים, פשיטא, דאס איז פשוט, על פדיון הבן, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן אבי הבן מברך. דאס איז פשוט, די ברכה פון אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן, דאס איז קלאר די טאטע מאכט די ברכה, ס'איז זיין רעספאנסיביליטי צו גיין פודה זיין זיין קינד, האסט א בכור, איז דאס דיין רעספאנסיביליטי, איז פארשטייט זיך מוז ער גיין מאכן די ברכה. נאר וואס, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ווער מאכט די ברכה, איז עס כהן מברך, איז דאס די ברכה פונעם כהן, ער מאכט די ברכה, או אבי הבן מברך, אדער ניין, איז דאס די ברכה פונעם טאטן? און די גמרא איז מסביר וואס די צד, זאג איך דיר אזוי, כהן מברך איז דאס די ברכה פונעם כהן דקמטי הנאה לידיה, למעשה ער באקומט דא די פינף סלעים, למעשה ער איז דא די מקיים אזא מורא'דיגע מצוה ווי פדיון הבן, אויב אזוי פאסט די כהן זאל גיין זאגן שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. או זאג איך ניין, אבי הבן מברך, די טאטע דארף עס מאכן, דקא עביד מצוה, ווייל ער טוט דא א מצוה, ס'איז נישט קיין מצוה וואס קומט יעדן טאג, אזוי ווי שופר, אזוי ווי לולב, דו גייסט זאגן שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, פארוואס? וויבאלד ס'איז א מצוה וואס קומט נישט פאר א גאנצע צייט. אויב אזוי די זעלבע זאך דא אויכעט, אז דו טוסט א מצוה וואס קומט נישט פאר, אויב אזוי דארפסטו מאכן די טאטע מאכט די ברכה פון שהחיינו וקיימנו. זאגט די גמרא לא הוה בידיה, ער האט נישט געוואוסט. אתא שאיל בי מדרשא איז געקומען האט מען געפרעגט אין בית מדרש אמרי ליה האט מען געענטפערט אבי הבן מברך שתיים די טאטע ס'זיין רעספאנסיביליטי און ער מאכט ביידע ברכות והלכתא און די הלכה איז טאקע אבי הבן מברך שתיים די טאטע פונעם קינד ס'זיין מצוה מאכט ער דעם ברכה פון אשר קידשנו על פדיון הבן און אויך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה מיט דעם האבן מיר געענדיגט מסכת פסחים, הדרן עלך ערבי פסחים, וסליקא לה מסכת פסחים. אויף דעם קען מען זאגן שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, מען האט זוכה געווען צו ענדיגן די מסכתא, שכוח פאר אלע וואס האבן מיטגעהאלטן, שכוח פאר די אימעילס, שכוח פאר די חיזוק, און אם ירצה השם וועלן מיר ווייטער גיין מיט די נעקסטע מסכתא. לכאורה איין זאך וואס מען דארף צולייגן דא, פארוואס ענדיגט די מסכתא מיט אזא זאך? ווי קומט עס דא אריין בכלל? פשוט פשט קען מען זאגן, אקעי מ'האט פריער גערעדט פון צוויי ברכות, פון די צוויי קרבן פסח, קרבן חגיגה, אקעי דארף מען יא צוזאם שטעלן צוויי ברכות נישט צוויי ברכות, זעלבע זאך. אויף א טיפערן אופן קען מען זאגן, מיר ווייסן אלע אז די גאולה איז געווען אין מצרים, אבער עס איז דא א פסח שני. דער אייבערשטער דארף אונז אויסלייזן, כדי מ'זאל קומען צו פסח שני, זאל זיין נאכמאל א גאולה, זאגט מען פארן אייבערשטן, טאטע דו האסט אונז ארויסגענומען, דו האסט אונז גענומען צו מתן תורה, דו ביסט געווארן אונזער טאטע, אונז זעמיר געווארן דיין פאלק. זאלסטו אבער וויסן, אז אבי הבן, דו ביסט דער טאטע פונעם בן, דו ביסט מברך. פארוואס ביסטו מברך? ווייל ס'איז דיין רעספאנסיביליטי, דו מוזט אונז ארויסנעמען, דו מוזט מאכן דעם פדיון. איז פאר דעם ענדיגט מען מסכת פסחים, מען בעט פאר'ן באשעפער, ס'איז דיין צייט, יעצט איז געקומען די צייט, נעם אונז ארויס, ברענג דעם פסח שני, ברענג די גאולה השלימה, ווייל ס'איז דיין רעספאנסיביליטי, ווייל ס'איז אבי אבי הבן מברך שתיהם, דעם טאטן פונעם קינד, וואס דו ביסט אונזער טאטע, דו ביסט מברך שתיהם, דו מוזט אונז צוויי מאל אויסלייזן, איז יעצט איז די צייט זאלסט אונז ברענגען די גאולה השלימה.